זאָגט זי אים באַפֿעלעריש. כװאָסטאָװ האָט איר דערלאַנגט אַ קישעלע און געבליבן שטײן. און איצט גײ אַרױס, גײ צו דײַנע פֿליכטן! איך װעל ניט גײן. איך װעל דאָ זײַן, האָט ער זיך אײַנגעשפּאַרט. אױב אַזױ, שיק דײַנע ייִדן צום טײַװל און זעץ זיך אַװעק װי אַ מענטש. הײסט, געסט פֿאַרבעטן, און דו לאָזט מיך אַלײן מיט זײ? אַ שײנער קאַװאַלער ביסטו! נעמט זי איר זײַדן געשטיקט טיכל צו די אױגן. זי איז גערעכט, כוואסטאוו, האט דער ריכטער צוגעשטימט, גיי בעט זי איבער. איך וויל ניט! איך וויל ניט! האט מארי געשריגן, זעסט וואס דו האסט אנגעמאכט, כוואסטאוו, מיט דיינע אידן? זי האסטו באליידיגט און אונז האסטו דעם אוונט פארשטערט! שולדיג! האט זיך כוואסטאוו געקלאפט אין הארץ, דאס געזעץ פארלאנגט און די פליכט רופט! זאָל זי צוזאָגן, אַז זי װעט טאַנצן דעם שלאַנגן-טאַנץ, שיק איך די ייִדן צום טײַװל און בלײַב! אין אַ מינוט אַרום איז כװאָסטאָװ געשטאַנען בײַ דער טיר און גערעדט מיט מלך קאַפֿעמאַכער. ער האָט גערעדט הױך, כּדי דער ריכטער און דער אָפֿיציר זאָל הערן, אַז ער האָט אַ װיכטיקן ענין. גײ אַהײם און זאָג קײנעם, קײנעם קײן װאָרט דערפֿון! מאָרגן, װען קומט ער צו דיר, צו דײַן טאָכטער? ער קומט אַלע פֿאַרנאַכט נאָך דער אַרבעט, אַזױ אַרום זעקס אַזײגער. דאָס איז גוט, איך װעל אים שױן דאָרט בײַ דיר אָפּװאַרטן מיט מײַנע מענטשן. אַזױ װעט עס זײַן לײַכט, אָן סקאַנדאַלן. פֿאַרשטאַנען? פֿאַרשטאַנען, האָט דער ייִד געענטפֿערט. גײ אַהײם, דערצײל קײנעם קײן װאָרט ניט. איך װעל דיר גוט באַלױנען דערפֿאַר. מארי האט גוט אנגעשטעלט די אויערן אז קיין ווארט זאל איר ניט פארלוירן גיין פון דעם וואס דער קאמיסאר רעדט מיט מלך קאפעמאכער, זי האט שוין אלץ געהערט און פון אלץ געוואוסט. א וויכטיגע זאך. אן אינטערעסאנטע זאך, האט דער קאמיסאר געזאגט צו זיינע געסט, וואלט באדארפט גיין, דאס געזעץ רופט, נאר דאס הארץ לאזט ניט. ווייזט ער אויף מארין, געמאכט אזוי אז אי דאס הארץ איז רואיג, אי דאס געזעץ וועט ניט ליידן. קאפ דארף מען נאר האבן, דאס איז אלץ. נו, איצט, מיין קעצעלע, דעם טאנץ. מיר קומט. יא, ער האט רעכט, אים קומט האבן אלע צוגעשטימט. ער האט נאך צייט, זאל ער טרינקען, מיר אלע האבן געטרונקען ווען ער האט געהאט צו טון מיט עסקים, דאס איז אמת כוואסטאוו, האסט מזל, זעסט ווי זי זארגט וועגן דיר? דאס איז אלץ מיין הארץ שולדיג, א גוט הארץ, זאגט ער אליין אויף זיך. אין א שעה ארום זיינען זיי שוין אלע געווען שיכור, דאס געזעץ און די גערעכטיגקייט אין די געשטאַלטן פֿון קאָמיסאַר כװאָסטאָװ און פֿון דעם ריכטער האָבן געקניט פֿאַר דער דראָטן-טענצערין, און זי האָט געגאָסן װײַן אױף זײערע בײדנס פּליכן, װאָס בײדע, דאָס געזעץ און די גערעכטיקײט, האָבן איר פֿאַר דעם די הענט געקושט. דערנאָך האָט זי געטאַנצט דעם שלאַנגן-טאַנץ, דאָס מײדל האָט זיך געשטעלט אין די הענט מיט די נאַקעטע פֿיס אין דער הײך, און אירע פֿיס, װי צװײ בלײכע העלדזער פֿון שװאַנען, האָבן זיך געשלענגלט אײנער אין אַנדערן. די פיס האָבן געהאַלזט, געגלעט, געצערטלט, געליבט ווי הענט. אַזוי האָט זי זיי אָפּגעהאַלטן אַ גאַנצע נאַכט, ביז אין גרויסן טאָג אַריין, און זי האָט זיי אָפּגעלאָזט שיכּורע פון וויין, ליבע און רייץ. קוים האָט זי נאָר כוואָסטאָוון אַרויסגעלאָזט פון אירע אָרעמס, אין וועלכע זי האָט אים געהאַלטן איינגעוויגט ביזן שפּעטן פרימאָרגן, איז זי אַרויס אויף דער גאַס, געכאַפּט אַ דראָזשקע און געלאָפן זוכן מאָטקען. אין דער היים, אויף זיין וואינונג, האָט זי אים שוין ניט געפונען. קאַפּיטל זיבעצן מאָטקע האָט זיך אױפֿגעכאַפּט דעם פֿרימאָרגן אַ פֿרישער און אַ געזונטער. דאָס, װאָס ער האָט נעכטן געעפֿנט זײַן האַרץ פֿאַר חנהלען, און זי װײסט שױן, אַז ער איז ניט קאַנאַריק, נאָר מאָטקע, דאָס האָט אים געמאַכט װי נײַ געבױרן. אַפֿילו עס זאָל אים אַלץ קאָסטן, האָט ער זיך געטראַכט, אַפֿילו זי זאָל ניט מער פֿאַר אים װילן אַ כּלה זײַן און אָפּלאָזן דעם שידוך, נאָר דאָס, װאָס זי װײסט שױן פֿון אַלץ, דאָס האָט אים גליקלעך געמאַכט. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ערשט נעכטן, זינט ער האָט זיך פֿאַר איר מתװדה געװען, איז ער פֿאַר חנהלען אַ חתן געװאָרן. צוערשט איז קאַנאַריק אַ חתן געװען. קאַנאַריק איז מיט חנהלען שפּאַצירן געגאַנגען. פֿון נעכטן אָן האָט ער קאַנאַריקן צוריק אַרײַנגעװאָרפֿן אין טײַך, װוּ ער איז געלעגן, און מאָטקע איז פֿאַר חנהלען אַ חתן. מאָטקע װעט מיט חנהלען חתונה האָבן, און דאָס איז ער, מאָטקע. מיט דעם געזונטן ווילן פון א מענטשן וואס בויט זיך זיין צוקונפט מיט זיינע אייגענע הענט, האט מאטקע זיך אויפגעכאפט היינט פריער ווי אן אנדערע מאל צו גיין צו דער ארבעט. ער האט איינגעשפאנט זיינע פערד און אראפגעלאזט זיך צו דער באן אפנעמען א וואגאן געפרוירענע פיש וואס זענען געקומען פון רוסלאנד פאר א סוחר. די ארבעט איז אים היינט געגאנגען ניחא, און ער האט געקלערט וועגן דעם ווי ער וועט פארנאכט גיין צו חנה'לען און בעטן ביי איר אז זי זאל שרייבן א בריוו זיין מאמע'ן זאל זי קומען קיין ווארשע, ניין, אפשר איז בעסער איך זאל אליין אין קליינעם שטעטל פארן און ארויסקריגן א פאס פון נאטשאלסטווא פאר געלט, האט ער געטראכט, ער האט געוואלט וועגן דעם אלעם זיך מיישב זיין מיט חנה'לען, און ווי זי וועט אים הייסן אזוי וועט ער טון. ווען מאטקע איז אנגעקומען מיט זיינע פערד פון גזשיבוב צום סוחר האבן אים זיינע חברים די פוריונגען דערציילט אז עפעס א נקבה פון די ריכטיגע נקבות אין א דאראשקע האט זיך געפרעגט אויף אים און זוכט אים ארום. מאטקע'ן איז געווען א וואונדער ווארום זינט ער האט אריינגעגעבן די דראטנגייער אין אקוואריום האט ער זיי ניט געזען. און דאס קען דאך ניט זיין קיין אנדערע ווי מארי.

ראטעווע דיר דאס לעבן אזוי שנעל ווי מעגליך, פאליציי זוכט דיך, כוואסטאוו ווייסט פון אלץ. מאטקע איז בלייך געווארן, פארביסן מיט די ליפן און געפרעגט רואיג, וואס? דו האסט מיך ארויסגעגעבן? איך? ניט! דיין כלה, חנה'לע, איז געווען נעכטן מיט איר פאטער ביי כוואסטאוון, אים אלץ דערציילט, וועמען דערציילסטו מעשה'ס א פייער דיר אין די אויגן, חנה'לע האט געזאגט אז דו האסט גארניט געזאגט האט קיינער ניט געזאגט, געדענק אין גאט פאליציי זוכט דיך, כאפ א דראשקע און פאר נאך מיר, איך האב ביי זיך געלט מיר מוזן ארויספארן וואס געשווינדער פון שטאט. אהא אזוי מיינסטו, איך פארשטיי דיינע שטיק, ווילסט מיך אוועקנארן פון חנה'לען, אנטלויפן מיט דיר, איצט דארפסטו שוין מער ניט זאגן, איצט. וואס, כוואסטאוו איז פאר דיר ניט גוט? האסט דאך אזעלכע טייערע אוירינגלעך אין די אויערן און אונטער די אויגן. מאטקע, געדענק אין גאט, עס איז ניטא קיין צייט צו רעדן! איך וויל דיך ניט אוועקנארן. איך וויל, דו זאלסט זיך ראטעווען, זאלסט מיך ראטעווען. כוואסטאוו ווייסט פון אלץ. חנה'לע האט אים אלץ דערציילט. שווייג, זאג איך דיר, ווארום איך פאטש דיך אויס אינמיטן דער גאס. איך גיי שוין ארויף צו חנה'לען, איך וועל זי פרעגן, צי זי האט דערציילט. וואס טוסטו? ביי חנה'לען ווארט דאך אויף דיר די פאליציי! שאדט ניט, אויב חנה'לע וויל איך זאל זיך איבערגעבן דער פאליציי, וועל איך זיך איבערגעבן דער פאליציי, איך האב קיין מורא ניט. אויב דו האסט מיך נאר ניט ארויסגעגעבן, האט מיך קיינער ניט ארויסגעגעבן, און חנה'לען לאז אפ איך בעט דיך, ווארום די כאלערע וועט דיך כאפן אויפן ארט, העי דאראשקאש! האט ער צוגערופן א דאראשקע, וואוהין ווילסטו פארן, דאס איז ניט דיין עסק, דו פאר צו כוואסטאוון, גיב מיך ארויס אויב דו ווילסט. אויף וואס פאר א שטיקל זי איז געפאלן, מיט וואסערע סטראשונקעס זי האט מיר געוואלט אפשלאגן פון חנה'לען, העי דאראשקאש, אויף דער פאוויע גאס. עס האט ניט געהאלפן וואס די דראטנטענצער האט אים פארשטעלט דעם וועג, געווארפן זיך צו זיינע פיס אין קארידאר אויף פאוויע גאס און געבעטן זיך ביי אים אז ער זאל זיך ראטעווען דאס לעבן זיינס און אירס זאל אנטלויפן מיט איר שוין גלייך וואוהין וועט ער אנטלויפן אן חנה'לען? וואָס איז די וועלט און דאָס לעבן אָן חנה'לען? ער האָט אָפּגעשטויסן מאַרי'ן פון זיך, געשלאָגן זי און געשריגן, איך גיי אַרויף צו איר, איך האָב קיין מורא ניט, אויב זי וויל מיך איבערגעבן דער פּאָליציי, זאָל זי מיך איבערגעבן. ביים פעטער, וואו חנה'לע האָט זיך אויפגעהאַלטן, האָט מען זיך אַזוי פרי אויף מאָטקע ניט געריכט. דער פעטער, וואָס האָט פון אַלץ געוואוסט, האָט צוזאַמען מיט חנה'לעס פאָטער צוגעגרייט מאָטקעס סוף ערשט אויף שפּעטער, פאַרנאַכט. ווען ער קומט ווי תמיד, חנה'לע האט געזאלט פון הויז אוועקגיין פריער און פאליציי האט געזאלט דארט ווארטן אויף אים, דער פעטער איז צעמישט געווארן ווען ער האט דערזען מאטקע'ן פאר זיך, ער האט זיך אבער באלד געפונען און פארשטעלט זיך פאר מורא און פאר כיטריקייט ווי ווייט ער האט געקענט. וואס איז די מעשה עפעס אזוי פרי היינט? איך האב עפעס איבערצורעדן מיט חנה'לען, חנה'לע איז דא? וואו דען זאל זי זיין? האט דער פעטער געשמייכלט און גערופן אין צווייטן צימער אריין, חנה'לע, חנה'לע, זע נאר וואס פאר אן אומגעריכטן גאסט דו האסט! חנה'לע האט געהאלטן אינמיטן אנטון זיך. געהערט אז מאטקע איז דא, האט זי ניט געוואלט ארויסגיין. זי טוט זיך אן דארטן, זי קומט באלד ארויס. ווארט נאר א מינוט, איך קום באלד ארויף, האט דער פעטער געזאגט. לאה, לאה, גיב אריין א גלעזעלע טיי, זע וואס פאר א גאסט מיר האבן! האָט ער גערופֿן צו זײַן װײַב אינעװײניק אין שטוב, אײדער ער איז אַרױס. מאָטקע איז אַלײן איבערגעבליבן אין דער שטוב. ער איז געװען אומרויִק, דערשראָקן. ער האָט אַרײַנגערופֿן דער אָפֿענער טיר פֿון דער אַנדערער שטוב, װוּ חנהלע האָט זיך אָנגעטאָן. חנהלע, חנהלע, ביסט באַלד פֿאַרטיק? אָט שױן! האָט חנהלע זיך אָפּגערופֿן און פֿאַרצױגן איר אַרױסקומען. װאָס איז די מעשׂה? עפּעס אַזױ פֿרי הײַנט? עס איז עפעס געשען? האט זי געפרעגט פון דער אנדערער שטוב. ניין, עס איז גארניט געשען, איך וויל דיר עפעס זאגן. לענגער אפציען האט זי נישט געקענט, זי האט געמוזט צום סוף ארויסגיין. זי איז געווען דערשראקן, דאס פנים בלייך, און די הענט האבן ביי איר געציטערט. גאט מיינער, האסט מיך אזוי דערשראקן וואס דו ביסט געקומען אזוי היינט פרי, אומגעריכט. וואס איז עפעס געשען? חנהלע, עס איז גאָר ניט געשען! האָט מאָטקע אָנגעהויבן שמייכלען פֿאַר נחת, זעענדיק חנהלען פֿאַר זיך. וואָס האָסטו זיך אַזוי דערשראָקן? חנהלע האָט געזען, אַז מאָטקע ווייסט נאָך פֿון גאָרניט. זי האָט צוריקגעקראָגן איר רואיקייט און געזאָגט, גאָרניט, אַז מע ריכט זיך ניט, און אַ מענטש קומט פּלוצלונג. יאָ, וואָס איז געשען? עס האָט דאָך עפּעס געמוזט געשען! מאָטקע האָט פֿאַרשטאַנען, אַז חנהלע איז אומרויִק פֿון דעם, וואָס ער האָט איר נעכטן אַלץ דערציילט, און זיך באַשולדיקט פֿאַר דער שרעק, וואָס ער האָט אויף איר געוואָרפֿן. ער האָט זי אָנגענומען בײַ דער האַנט. זי האָט זיך געלאָזט קאַלט און שרעקעדיק. ער האָט זי געגלעט מיט דער צווייטער האַנט איבער די האָר און געפֿרעגט, חנהלע, שרעקסט זיך נאָך פֿון נעכטן? חנה'לע זאג מיר, איך וויל פון אלץ וויסן, עס געפעלט דיר שוין ניט דער שידוך מיט מיר? זאג מיר, איך וויל גארניט טאן, איך וועל אזוי לאנג ווארטן ביז דו וועסט וועלן, ביז דו וועסט אויפהערן זיך שרעקן פאר מיר. איך שרעק זיך ניט פאר דיר, פארוואס זאל איך זיך שרעקן פאר דיר? און פלוצלונג האט דאס מיידל זיך פארשטעלט דאס פנים מיט ביידע הענט און איז ארויס אין א געוויין, גאט, איז דאס אלץ אמת? מאָטקען האָט עס געשניטן ביים האַרצן. ער האָט געוואָלט אַוועקלייגן זיך, אַ טויטער צו אירע פיס. ער האָט ניט געוווּסט וואָס צו זאָגן. פּלוצלונג האָט ער זיך אויפֿגעכאַפּט און אויסגעשריגן, חנהלע, איך וועל אַלץ דערציילן דער פּאָליציי. אויב דו ווילסט, וועל איך זיך אַרויסגעבן אַליין אַלץ דערציילן דער פּאָליציי. ווילסט? חנהלע האָט זיך נאָר געהאַט פֿאַרלוירן אויף איין מינוט, באַלד האָט זי זיך צוריק געפֿונען און געזאָגט, פֿאַר וואָס? ניין, גיב זיך ניט אַרױס! װער װעט דען װיסן דערפֿון? אױ, חנהלע! האָט עס געגעבן אַ שפּריץ אַרױס פֿון זײַנע אױגן, און דער יונג האָט זיך אַ װאָרף געטאָן צו חנהלעס פֿיס און גענומען איר די פֿיס קושן. חנהלע האָט ניט געװוּסט װאָס צו טאָן, זי האָט אים געגלעט איבערן קאָפּ, דער יונג האָט געכאַפּט איר האַנט, געקושט און געקושט מיט אַזעלכע בעטנדיקע אױגן װי בײַ אַ הונט, חנהלע! װעסט מיט מיר חתונה האָבן? חנה'לע האט ניט געענטפערט, זי האט געוויינט. פארוואס וויינסטו, חנה'לע? וויין ניט, דאס הארץ ווערט מיר צעשניטן, וויין ניט, איך בעט דיך. שוין, איך וויין שוין ניט, האט זיך דאס מיידל די טרערן אויסגעווישט פון די אויגן. זאג מיר, חנה'לע, ווילסט נאך מיט מיר חתונה האבן? האב ניט קיין מורא, איך וועל דיר גארניט טאן, גארניט זאגן, איך וועל אוועקגיין פון דאנען.

אינס מזל איז דאך שוין זי האט זיך אפגעהאקט איז רויט געווארן פאר שאנד און שרעק חנה'לע, מאמע! דער יונג האט איינגעגראבן זיין פנים אין איר קליידל, נורענדיג זיך צו אירע פיס, וויינענדיג ווי א קליין קינד, פּאָליצײ איז אָנגעקומען, װען ער האָט נאָך געהאַלטן דאָס פּנים פֿאַרגראָבן אין איר קלײדל. ער האָט ניט געפּרוּװט אַנטלױפֿן. ער האָט אַװעקגענומען דאָס פּנים פֿון דעם קלײדל און זיך אַרומגעקוקט פֿאַרװוּנדערט, נײַגעריק, אַ מאָל אױף דער פּאָליצײ, אַ מאָל אױף חנהלען, װאָס טאַטע-מאַמע, אירע באַשיצער, זײַנען שױן געשטאַנען לעבן איר. זי האָט זיך געהאַט פֿאַרשטעלט אירע װײנענדיקע אױגן מיט די הענט. מאָטקעס קלאָרע, גרויסע קינדישע אויגן האָבן אויסגעזען ווי דענסמאָל, ווען ער איז געלעגן אין פייגעלעס קאָרב אין קעלער און מען האָט אים צום ערשטן מאָל די שמאַטקע אין מויל געשטעקט און ער האָט זיך געוואונדערט, פאַר וואָס מען האָט פון אים דער מאַמעס ברוסט אַוועקגענומען. סוף. סוף פון בוך מאָטקע גנב פון שלום אש, געלייענט, ציוויע סערלין.